א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישב, שבת מברכן, חודש טבת, ראש חודש איז אם ירצה השם, צוויי טעג, שבת איז אם ירצה השם דער ערשטער טאג ראש חודש, און נאכדעם וועט זיין זונטאג דער צווייטער טאג ראש חודש, מען וועט ארויסנעמען דריי ספר תורות און מען דארף געדענקען צו מאכן דריי קוגלען. כלל ישראל איז דורך געגאנגען די געוועזענע וואך פארשידענע מינע צרות וואס איז געשעהן דארטן אין דזשערסי סיטי, ס'ממש איז אן אומגליק, מען קען אפילו נישט רעדן נאך פון דעם יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט ווען א מענטש גייט דורך א טראגעדיע און ער לערנט זיך נישט איז עס א טראגעדיע און אז ער לערנט זיך עפעס אויס איז עס נישט א טראגעדיע, יעצט איינער האט מיר אריין געשיקט אז ס'איז דא א איד וואס האט פארציילט. ער האט צוטון מיט די באהערדע אסאך, ער ווייסט אסאך, זאגט ער אז דאס איז געווען א נקמה אקציע, ס'איז געווען דער גוי האט אריינגעגעבן אן אפליקעישן אז ער וויל דארטן וואוינען, צו וואס, ער איז צו א ריעל עסטעיט בראוקער א אידישן, און פונקט ווי מ'האט געטון מיט נחום ראזענבערג, מ'האט געמיינט אז מיין בלוט איז הפקר, כ'גיי דארט קויפן פאר די קינדער דירות, כ'וויל זעהן אפשר לוינט זיך, איז דארט געווען איינער, איך געדענק נישט זיין נאמען יעצט, אבער איך וויל וויסן זיין נאמען, ווייל ער איז געווען אויפגעשריבן אז טאמער מ'האט א פראבלעם, מ'דארף, מ'איז אלעס מסדר, מ'קען מ'עט אלעס מסדר זיין, האט מען געזאגט אז מ'זאל קומען און ער וועט אלעס ארויסהעלפן, גיי איך צו אים צו און איך זאג אים איך וויל קויפן דא א דירה, זאגט ער מיר דו זאלסט נישט קומען דא וואוינען אונז ברויכמיר דיך נישט האבן, האט דער אייבישטער באצאלט, איז געקומען א גוי און האט אויך געוואלט דארטן האבן א דירה, מ'האט געקוקט זיין היסטערי אז ער איז א האט זיינע שלעכטע זאכן א מערדער צו וואס, האט מען אים אויך געזאגט נאו וועי, האט ער גענומען א מאשין גאן, געווען אין מיליטער איז ער דאך און ער האט אויסגעשאסן די רציחה פון אים. סאו וויל איך זאגן איין זאך, רבותי, ווען איינער וויל איינרעדן אז ס'איז נישט דא א באשעפער וואס ער איז משגיח אויף יעדע זאך, איז ער א בהמה, ווייל אונז זעמער, יארן האט מען אונז געפייניגט אין ווילימסבורג, א לענדלארד האט ארויסגעווארפן א טענענט ווייל ער האט עס געדארפט האבן פאר זיין טאכטער צו פאר דעם צו פאר יענעם, מען האט אנגעטון צרות פאר יעדן מענטש, מען האט געהעכערט רענטס, מען האט נישט געקוקט אויף גארנישט, סאו, דעמאלטס איז נאך געווען דער מאריך אף. און יעצט איז עס אריין אין גבי דיליה, איך מיין איטס נאט גאנא לעסט פאר עווער די שייגעץ שטיק, וואס האט מען געטון אלע יארן? מען איז געגאנגען מען האט ארויסגעווארפן מענטשן, מען האט געקויפט אויף יענעמ'ס חשבון ווייל מ'עט נעמען א טענענט נו האט מען יענעם ארויסגעווארפן מ'האט יענעם געהייסן אויפפיקסן נאך צוויי יאר די ליעס אפגעלאפן סאו נאו יו פעיאינג די פרייז דערס נאטינג ראנג איטס ממש וואו דאס ווייזט ס'איז מקרב די מינוט צום בורא כל עולמים אז ס'איז דא א ענין פון מאריך אף וגבי דיליה. איינע פון די טעמים פארוואס משה רבינו האט געמוזט שטארבן חוץ לארץ און נישט אריין אויף ארץ ישראל איז איינע פון די טעמים איז ווייל ער האט געזאגט אויף כלל ישראל שמעו נא המורים מען טאר נישט אזוי רעדן צו זרע אברהם יצחק יעקב אפילו משה רבינו אויך נישט דא האט מען זיך אויפגעפירט צו אונז אזוי ווי אונז וואלט מיר געווען נישט שמעו נא המורים נאר שמעו נא חמורים דער איד איז געווען דער אייזל איך דענק איך האב אמאל געקויפט עפעס א הויז לעבן ווילימסבורג. מיר געקומען א גרויסע ריעל עסטעיט ענטרעפענור און ער האט מיר געזאגט איך זאל עס אים פארקויפן, זאג איך אים גיי אין דר'ערד איך וויל נישט, האט ער געזאגט דו ווייסט אונז קען מיר און אונז מאך מיר, יא יא דער איד פוילט שוין און שטופט שוין דעיזיס און ער האט נישט איבערגעלאזט קיין גוטע דורות, דאס האט מען געטון מיטן עולם, וואס האט דער איד געוואלט? מען האט געוואלט וואוינען דא ווי סאטמאר רב וואוינט כדי מען זאל קענען האבן א אידישע סביבה, א איד האט אריינגעגעבן א קינד אין א תלמוד תורה, נאך אפאר יאר האט מען אים ארויסגעווארפן אן א פארוואס, ס'האט געמיינט ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. יעצט שטייט אין חומש אז יצחק אבינו איז געווען ליידער בלינד, פארוואס איז ער געווען בלינד? ווייל די מלאכים האבן געוויינט אויף אזא מין חורבן אז מ'האט. געגאנגען שעכטן, צו מען האט געשאכטן לויט די העכערע ספרים לויט די מקובלים, איז האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען, איז אריין פון זייערע טרערן פון די מלאכים איז אריין צו יצחק אבינו אין די אויגן און דאס האט אים נעבעך בלינד געמאכט. שטייט דארטן אז דער אייבישטער האט געעפענט די הימלען אז די מלאכים זאלן דאס אלעס קענען זעהן, נו צו וואס האט ער געדארפט עפענען אלע הימלען די מלאכים זאלן עס זעהן? איז דא א מורא'דיגע מעשה פון הייליגן רבי ר' מיילעך א חסיד האט אים אלץ געגעבן גרויס געלט און די סוף איז געווען אז ער האט אים נישט געקענט צו א טובה טוהן. ס'איז געקומען פאר די פטירה איז ער אריין וויינען צו רבי ר' מיילעך וואס ס'וועט זיין, זאגט ער איך זאג דיר צו אויף יענע וועלט האב איך דיך אין זינען. נאך אפאר וואכן קומט ער אין חלום צו דעם חסיד און ער זאגט הער אויס כ'האב געטוהן וואס מ'האט געקענט אבער דא זעהט מען אלעס אנדערש, דא איז אנדערש דער דער דער זיין אנדערע זיכט איז שטייט נאך אויף א פלאץ האט דער אייבערשטער האט געפענט ביי אתה הראת לדעת האט דער אייבערשטער האט געפענט אלע עולמות פון אויבן. ביז אראפ אז יעדער איד קען זעהן כי ה' הוא אלקים, דער אייבערשטער איז אליינס, דארט פארשטייט מען פארוואס דער אייבערשטער האט עס געדארפט טוהן, ווייל יעדער זאל זעהן אז דער אייבערשטער איז א יחיד בעולמו, אבער צו וואס האט ער עס געדארפט דא מאכן די זעלבע זאך, ער זאל עפענען אלע הימלען, אויף וואס? אז מען זאל זעהן יצחק אבינו מיט די עקידה? איז קען מען אפשר זאגן אז די טעם פארוואס ער האט עס געדארפט עפענען מען זאל זעהן, ווייל לכאו' זעהן דאך דארט אנדערש יעדע זאך, דארט איז דאך אלעס גוט, איז במילא כדי מען זאל קענען זען די מסירת נפש פון אברהם אבינו וואס ער האט געטון, האט דער אייבערשטער געמוזט מאכן אז מען זאל עפענען אין הימל מען זאל זען וויאזוי אונז זעען מיר דא, במילא האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען, אזוי איז יצחק אבינו געווארן בלינד, אזוי זאגט רש"י, מדרש, רבותי איך וויל זאגן אפאר ווערטער דברי תוכחה עס איז נישט דא די ווערטער וואס מען קען טרייסטן אזא מענטש מיט אזא משפחה, מיט אזא בחור'ל נעבעך וואס ער איז אהיים געגאנגען אן גארנישט זיך געפלאגט אזויפיל יארן, ס'איז מורא'דיג. נאר וואס? וואס עס דארף מען יא אבער טוהן איז, מען דארף זיך פון דעם עפעס ארויסלערנען, מען דארף זיך ארויסלערנען אז ס'איז דא א באשעפער וואס ער באצאלט, און ווען ער באצאלט דעמאלטס איז ביטער ווי א גל, ווייל דעמאלטס קען מען שוין גארנישט טוהן, אונז דארף מיר זעהן מען זאל נישט ארויסווארפן קיין בחורים, מען זאל נישט מכשיל זיין יונגלעך, מען זאל נישט מכשיל זיין קיין מיידלעך, מען דארף זעהן אז מען זאל פון דעם חנוכה וואס ס'קומט זאל מען זיך אראפלערנען וואס דאס הייסט א אידישע טאכטער. ס'ווערט געברענגט אין מדרש ילקוט שמעוני אין משלי, סוף משלי פרק ל', שטייט אזוי, אם נבלת בהתנשא, זה יוון, דאס איז יוון, יוון איז געווען א מנוול ווען ער איז געווארן גרויס, שגזרו לבטל נשותיהם של ישראל ער האט גוזר געווען אז מ'זאל מבטל זיין די אידישע טעכטער, דער זעלבער וואס ס'ווערט געברענגט אין מדרש. און אין רשי אין מסכת שבת דף כג עמוד א' אז יוון האט גוזר געווען שכל הנשאת תיבעל להגמון תחילה, יעדער ווער ס'האט חתונה מוז מאכן ביאה ראשונה ביים הגמון, אזוי שטייט אין מגילת תענית אויכעט אין פרק ו', מלכי יוון היו מושיבים קסטריאות זיי האבן געשטעלט שומרים בעיירות אין די שטעט להיות מענים את הכלות זאלן מענה זיין זאלן רעיפן די כלות מיט כח. ואחר כך היו נשואין לבעליהם און האבן זיך חתונה געהאט צו זייערע מענער, ומנעו את ישראל לשמוח עם נשותיהם, און זיי האבן מונע געווען די אידן אז זאלן זיך פרייען מיט זייערע ווייבער, ולא היה אדם מבקש לישא אשה, קיינער האט נישט געוואלט חתונה האבן, גיין צום הגמון ער זאל מיך קודם מאכן ביאה ראשונה, זיי האבן נישט געוואלט, מפני הקסטריאות, וועגן די, מען האט עס געטון נאך אין פאבליק אויכעט, מען שטעלט שומרים און מען האט יעדן געוואטשט, שוין.

זי געוואלט מטמא זיין. ולא הניחו אותו, און זי האט נישט געלאזט. וקנאו מתתיהו ובניו, און די מתתיהו און די קינדער האבן מקנא געווען, זיי האבן געצערנט, וגברה ידם על מלכות יוון, און זייער הענט איז געווארן שטערקער אויף מלכות יוון, ונמסרו בידם והרגום. ובאותו יום שבטלו, און די טאג וואס מ'האט מבטל געווען די גזירה, עשאוהו יום טוב, האט מען געמאכט א יום טוב. יעצט, אין בעל הטורים. אין בראשית כו שטייט אזוי, ס'איז דא א פסוק ויחפר באר אחרת ויקרא שמה רחובות, רחובות כנגד יוון, ס'איז די ברינען וואס מ'האט געגראבן רחובות איז קעגן יוון, שגזרו מ'האט גוזר געווען שלא יטבלו זאלן זיך נישט טובל'ן, כדי למונען מפריה ורביה, ונעשה להם נס, ס'איז געשען א נס ונזדמן מקווה לכל אחד ואחד, דער אייבישטער האט געבויעט א מקווה, דער אייבישטער האט יעדן אידישע טאכטער געבויעט א מקווה, פון דעם זאגן זיי שעשה ניסים לאבותינו, ס'איז געווען אסאך. ניסים, ס'איז געווען מקווה'ס פאר יעדן אידישע טאכטער אויך, וזהו ופרינו בארץ, דאס איז די פשט ביי רחובות ופרינו בארץ, וכן הוא בפיוט יוצר לשבת ראשונה דחנוכה. יעצט זייער אסאך מאל מאכט זיך אז ס'איז דא צוויי שבת חנוכות, דאס הייסט ס'געפאלט זיך חנוכה אין צוויי שבתים, ווייל ס'איז דאך אכט טאג, איז דא דארט ווי די וואס זיי זאגן יוצר, די ווייסן אז. ס'איז דא די ערשטן שבת חנוכה יוצר און די צווייטע שבת חנוכה יוצר, דאס איז איינע פון די פרינדזש בענעפיטס וואס כ'האב געהאט אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר ווייל איך דאווען דאך אין אשכנזיש, איך האב געדאוונט אין אשכנזישע שול דארטן אין בית יעקב אוהב שלום און דארט זאגט מען זייער ערליך יוצר במילא קען איך די זאכן. שטייט דארטן טבילת מקווה מהם החדיל, זיי האבן געמאכט אז די אידן זאלן זיך נישט קענען טובל'ן אין מקווה, טשו קדושים מנשיהם להבדיל, האבן זיך די אידן אפגעשיידט פון זייערע ווייבער, טרחם סקרת נס להגדיל, יחיד ונושא, שוכן שמים זימן לכולם מקוואות מים, און דער אייבערשטער איז געגאנגען און ער האט יעדן געמאכט א מקווה מים אין חצר, יען חסידיו. מיחדיו פּעמים, װײַל די ערלעכע ייִדישע קינדער האָבן צװײ מאָל אַ טאָג געזאָגט שמע ישׂראל. יעצט, פֿאַרװאָס האָבן זײ באמת געװאָלט זײ אָפּשײדן פֿון מע זאָל גײן אין די מקווה? װײַל די גמרא ברענגט אַ מעשה, מסכת מעילה, דף י"ז, עמוד א', פּעם אַחת גזרה המלכות, די רױמער האָבן גוזר געװען גזירה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם, ושיבעלו נידות, דרײַ זאַכן, מע זאָל נישט היטן שבת, און מען זאל נישט מל'ען די קינדער, און מען זאל בועל זיין נידות. והלך איז געגאנגען ראובן בן איצטרובלי וסיפר קומי. ער האט זיך אפגעשוירן די האר פון פארנט ביים שטערן, ווייל אזוי פלעגן די גוים גיין דעמאלטס, דאס איז געווען די סטייל. כדי שלא יכירו שהוא יהודי, כדי מען זאל נישט דערקענען ער איז א איד. וישב עמהם, האט זיך מיטגעזעצט, אמר להם, האט ער אזוי געזאגט.

צו פארשטיין די אנדערע צוויי גזירות איז זייער גרינג צו פארשטיין ווייל ער האט גערעדט מיט סענס ס'איז געווען קאמאן סענס אבער דאס אז מ'זאל מבטל זיין זאל מען היטן טהרת המשפחה וואס איז אין דעם דער בענעפיט פארן גוי צו דער נישט בענעפיט? עס ווערט געברענגט זייער הייליגע זאכן זיי האבן געזען אז אידן זענען מצליח מיט אלע רדיפות אין די ענד וויפיל דער אייבערשטער קלאפט און שלאגט אבער אין די ענד לאזט זיך עס אויס אז דער איד געווינט איז ממילא האבן זיי געזען אז עפעס מוז מען דא טון. זענען זיי געגאנגען זיי האבן נאכגעקוקט וואס איז די שטארקייט פון אידישן פאלק, די שטארקייט דערפון איז די טהרה, דאס וואס אידישע קינדער היטן זיך אפ מיט נידות און פון טהרה, נאר טהרה האלטן זיי, איך מיין זיי האלטן טהרה, בקיצור זייער גאנצער בנין נאך פאר זיי זענען געבוירן, וויאזוי זאגט דארטן די הייבאם, בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו, דאס טייטש איידער די הייבאם איז נאך געקומען האבן זיי שוין געהאט די בעיביס. האבן זיי שוין די קינדער. ס'עפעס אן אנדערע מין זאמען. דאס הייסט ענטיי סעמייט. די גוים האבן געזאגט אז די אידן זענען אנדערש. די די היטלער האט געטענה'ט ס'איז אן אנדערע זאמען. איז במילא דארפן זיי אונטערברענגען נאך פאר זיי האבן זייערע קינדער. ווען נישט וועלן זיי קיינמאל נישט קענען אייננעמען. מילא זענען זיי געשטאנען, זיי האבן גוזר געווען אז מ'זאל בועל זיין א נידה, במילא וועט מען זיי קענען צו צופיצלען זייער גרינג. יעצט ס'ווערט געברענגט ס'איז דא א מדרש הייסט מעשה חנוכה דאס איז באשריבן וויאזוי ס'איז געווען די אלע ניסים דארטן און וויאזוי די יוונים האבן גוזר געווען גזירות ס'ווערט געברענגט אין א ספר אוצר טוב חלק א', דף לט. בקיצור, שטייט אזוי, מען זעהט ווי די אייבערשטנס דיני שמים זענען אזוי פונקטליך, אלעס איז מידה כנגד מידה. אין ירמי' קפיטל נ שטייט כה יאמר ה' צבקות עשוקים בני יהודה בני ישראל, און נאכדעם שטייט גואלם חזק ה' צבקות שמו ריב יריב את ריבם דער אייבערשטער שלאגט די גוים פאר. פייניגן די אידן, למען הרגיע את הארץ, ער זאל בארואיגן די וועלט, והרגיז ליושבי בבל, זאגט דער מדרש, אמרו בימי היוונים נתחייב מקרא זו שהערימו סוד על ישראל, זיי האבן אנגעטון צרות פאר די אידן, אמרו זיי האבן געזאגט בואו ונחדש עליהם. גזירות עד שיבעטו באלהיהם, לאמיר זיי מאכן אזאלכע שווערע גזירות ביז זיי'ן בועט זיין אינעם אייבערשטן, ויאמינו בעבודה זרה שלנו, זיי גלייבן אין אונזער עבודה זרה. עמדו ס'איז אויפגעשטאנען וגזרו כל בן ישראל, יעדער בן ישראל, שעושה לו בריח או מסגר לפתחו, יעדער איד וואס וועט מאכן א ריגל אדער א שלאס אויף זיין טיר, ידקר בחרב, וועט מען מיט א שווערד שטעכן. וכל כך למה, פארוואס האט מען דאס געטון, כדי שלא יהיה לישראל, ס'זאל נישט האבן, די אידן זאלן נישט האבן לא כבוד ולא רשות, זיי זאלן נישט האבן קיין כבוד און נישט קיין רשות, דאס מיינט מיט צניעות, שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד, יעדע הויז וואס האט נישט קיין טיר האט נישט קיין כבוד ולא צניעות, וכל הרוצה לכנוס, ווער ס'וויל אריין גיין, נכנס, קען אריין גיין בין ביום ובין בלילה, סיי ביי טאג און סיי ביי נאכט. כיוון שראו ישראל כך, ווען אידן האבן דאס געזען, עמדו. זענען זיי אויפגעשטאנען און ביטלו כל דלתות בתיהם, זיי האבן מבטל געווען אלע טירן פון זייער הויז, ווייל עס איז דאך געווען א גזירת המלכות, ולא היו יכולים לא לאכול, זיי האבן נישט געקענט נישט עסן, ולא לשתות, נישט צו טרינקען, ולא לשמש מטותיהם, זיי האבן נישט געקענט וואוינען מיט די ווייבער, און אויך בשביל גנבים וליסטים, עס איז געווען פול מיט גנבים און ליסטים, ופריצי יוונים. און אויסגעלאסענע גריכן. ולא רואים שינה בעיניהם, זיי האבן נישט געזען קיין שלאף אין זייער אויגן, לא יום ולא לילה. ונתקיים עליהם ס'איז מקוים געווארן מקרא די פסוק שכתוב וואס ס'שטייט ופחדת לילה ויומם דאס איז אין דברים קפיטל כח אמרו לפני הקדוש ברוך הוא זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם כמה אנו יכולים לסבול וויפיל קען מען אזוי ליידן אמר להם האט דער אייבערשטער זיי געזאגט דאס קומט בעוון מזוזה עטס האטס נעגלעקטעד די מזוזות אלא אף על פי כן רווחה תמצא בגזירה זו דער אייבערשטער זאגט כאטשיג כ'האב ענק געגעבן אזא גרויסן שטראף עטס וועטס טרעפן א ברייטקייט פון די גזירה והיו ישראל שרויים בלא דלתות ואין לך דבר מעביר רעות האישה מעל בעלה כדלת, ס'איז נישט דא נאך אזא מין זאך וואס ס'נעמט אוועק די שלעכטיגקייט פון די פרוי פון איר מאן אזוי ווי א טיר, שנאמר וואס ס'שטייט לכו עמי בוא בחדריך וסגור דלתותיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, דאס איז א פסוק אין ישעיה קפיטל כו, ועמדו זיי געווען. גזירה זו שלש שנים. דער אייבערשטער האט געזאגט אז ס'וועט ארויסקומען פון דעם גוטס. יעצט, כיוון שראו יוונים, וויבאלד די יוונים האבן געזען שעמדו ישראל בגזירה זו, אז די אידן האבן אנגעהאלטן די גזירה, ולא נכשל אחד מהם בשום דבר רע, און קיינער איז נישט נכשל געווארן אין קיין שלעכטע זאך, עמדו זענען זיי געשטאנען וגזרו עליהם גזירה אחרת, אן אנדערע גזירה. העבירו קול. זיי האבן אדורך געפירט א קול, כל אדם ישראל שיש לו שור או שה יחקוק זאל ער ארויף קראצן על קרניו אויף זיינע הערנער, שאין לו חלק באלהי ישראל, וכל כך למה, פארוואס האבן זיי דאס געטוהן, כדי שלא יאכלו ישראל, אידן זאלן נישט קענען עסן לא בשר ולא חלב ולא גבינה, ווייל דאס איז די חלב פון תשמיש עבודה זרה, ולא יהיה להם חרישה, מען זאל עס נישט קענען נוצן אויף צו האקערן, אמרו זיי האבן געזאגט יודעים אנו שאינן יכולים לעמוד בגזירה זו. אונז ווייס מיר אז זיי וועלן נישט קענען אויסהאלטן די גזירה כיוון ששמעו ישראל כך, ווען די אידן האבן דאס געהערט נצטערו האבן זיך מצער געווען צער גדול, אמרו האבן זיי געזאגט חס וחלילה שנכפר באלוקינו, וואס האבן די אידן געטון, עמדו זענען זיי אויפגעשטאנען מכרו בהמתם בין טהורה בין טמאה זיי האבן פארקויפט זייערע בהמות בין טהורה בין טמאה והיו ישראל מהלכים ברגליהם די אידן זענען געגאנגען צופיס האבן נישט געהאט מיט וואס צו פארן ועליהם נתקיים אויף זיי איז נתקיים געווארן די פסוק אין קהלת קפיטל יו"ד ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ.

כיוון שראו יוונים שעמדו ישראל בגזירה זו ווי די יוונים האבן געזען אז זיי האבן די גזירה אויכעט אויסגעהאלטן עמדו וגזרו כל מי שאשתו הולכת לטבילה ידקר בחרב וועלכע פרוי ס'גייט צו טבילה זאל מען שטעכן מיט א שווערד וכל הרואה אותה ווער ס'וועט זי זען הרי היא לו קען דער מענטש נעמען די פרוי. יעדער גוי קען אנכאפן אזא פרוי לאישה קען גאר ווערן איר מאן זי גייט זיין ווערן זיין ווייב ובניה און אירע קינדער לעבדים קען מען נעמען פאר קנעכט. כיוון שראו ישראל כך מנעו עצמם מלתשמיש וכיוון ששמעו יוונים כך זיי האבן געזען אז די אידן שיידן זיך אפ פון תשמיש אמרו האבן זיי געזאגט הואיל ואין ישראל משמשים מטותיהם ווייל די אידן טוען נישט מאכן קיין תשמיש אנו נזקקים להם אונז מיר גייען מיט זיי וואוינען כיוון שראו ישראל כך וויבאלד די אידן האבן דאס געזען חזרו על נשותיהם בלא טבילה בעל כרחם. זענען געגאנגען און זיי האבן געוואוינט מיט די פרויען בעל כרחך ווייל זיי האבן נישט געוואלט זאל טמא ווערן פונעם גוי. בקיצור האבן זיך די אידישע טעכטער איינגעהאלטן פון צו גיין צו טבילה. אמר להם הקדוש ברוך הוא האט דער אייבערשטער געזאגט אני אטהר אתכם איך'ל ענק מטהר זיין ופתח לכל אחד ואחד מהם מעיין בתוך ביתו האט דער אייבערשטער געמאכט פאר יעדן איינעם אין זיין הויז איז געווען א קוואל והיו נשיהם טובלות און די פרויען האבן זיך געטובל'ט בתוך בתיהם אין זייערע הייזער נתקיים עליהם מקרא כתוב זה ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה נתקיים עליהם

אין יענעם פלאץ זאל וואוינען דאס ערשטע ביאה ראשונה קריגט ער כיוון ששמעו ישראל כך ווען אידן האבן דאס געהערט רפו ידיהם ותשש כוחם ס'איז געווארן שוואך זייערע הענט עס האט זיך אויסגעלאזט זייער כוח ונמנעו מלארס מ'האט אויפגעהערט חתונה צו האבן. היו בנות ישראל בוגרות אידישע טעכטער זענען געווען בוגרות.

און די יוונים האבן מאלעסטעד די אידישע טעכטער. ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים. און די זאך איז אנגעגאנגען דריי יאר און אכט חדשים. האבן זיי ארום געשפילט זיך נעבעך מיט די אלע מיידלעך די יוונים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כהן גדול, איך וויל דאס זאלטס אלע גוט אויסהערן אידישע טעכטער. שטייט אז א פרוי איז אויך מחויב מיט נר חנוכה פארוואס שאף הם היו באותו הנס איז דא איין דעה אין תוספות אין מסכת תענית נישט אז זיי זענען געווען אויכעט אינעם נס נאר זיי זענען דער גאנצע נס יו קנאו ווי גיוו רעספעקט פאר יו פיפעל פאר די ווימען עניוועי בקיצור איז מתתיהו כהן גדול. זי איז געווארן א כלה לבן חשמונאי, איינער פון די חשמונאים, ואלעזר היה שמו, ער האט געהייסן אלעזר. עטס קוקטס נאך אין די רש י, א מורא'דיגע רש י. רש י איז אין וזאת הברכה, אין דברים ל ג, פסוק י א, דארטן פסוק ח' הייבט זיך אן, וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך, עס שטייט דא אזוי.

ס'איז מורא'דיג, וואר? דער אלעזר, דער וואס איז געווען די גאנצע זאך פון די ישועה, דאס איז דער אלעזר פון די חשמונאים. איך זאג אייביג, דאס איז די חילוק צווישן א איד און א גוי. למשל, מען געבט א נאמען דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש פאר די דזשארדזש וואשינגטאן. דזשארדזש וואשינגטאן זיין קבר האט עפעס פון דעם? האט גארנישט פון דעם. ער איז דאך שוין נישט דא. ווען א איד זאגט נאך א מימרא פון א תנא צו פון אן אמורא צו פון עני מחבר ספר וואס איז געווען אן ערליכער, איז עטס ווייסט ווי ס'שפילט זיך אפ. אין אלע עולמות עליונים גייט ארויף דאס ווארט, אלע מלאכים און שרפים פרייען זיך דערמיט, זיי לויבן דעם אייבערשטן דערמיט, און דער אייבערשטער נעמט די דבר תורה און ער טוט עס אן א קרוין פאר יענעם. דער זוהר הקדוש זאגט, ווען א מענטש ווערט א מורה הוראה, באקומט ער א קרוין פונעם אייבערשטן, ווען א מענטש איז מחדש שבת חידושי תורה איז אויך די זעלבע, אין די וואך אויך אזוי, נאר שבת איז על אחת כמה וכמה. סא ס'איז נישט פשט אז ער הייסט דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש, ניין, ווען מ'זאגט נאך אמר רבי עקיבא איז פון אונטן. ביז ארויף אלע עולמות זאגן אמר רבי עקיבא, און דאס רייניגט אפ די מענטשנ'ס נשמה. די זעלבע דא אויך, מען האט זיך געשלאגן, רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, אלעס איז פין אויבן ביז אראפ, און פין אונטן ביז ארויף, בעק ענד פארט רצו ושוב. כיוון שהגיע יום חתונתה, וויבאלד ס'איז געקומען דער טאג פון איר חתונה. הושיבוה באפריון מ'האט זי ארויפגעזעצט אויף די שטיל, ווי זעצן זיך אויף יעדע כלה, וכשהגיע זמן הסעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי, צו דעם בן חשמונאי, אלס זיין כבוד און לכבוד פון מתתיהו, שלא היו באותו הדור גדולים מהם, זיי זענען די גרעסטע אין יענעם דור, וכשישבו לסעוד, און מען האט זיך געזעצט האלטן די גרויסע, אין חתונה די סעודה עמדה חנה בת מתתיהו מעל אפריון, זי האט געהייסן חנה, זי האט זיך אויפגעשטעלט פון דעם שיינעם כלה סיט וספקה כפיה זו על זו, זי האט זיך צוזאמגעקלאפט די הענט וקרעה און זי האט צוריסן פורפירון שלה איר כלה קלייד ועמדה לפני כל גדולי ישראל כשהיא מגולה זי געשטאנען נאקעט פאר אלע גדולי ישראל ולפני אביה ואמה וכו' נאָר פֿאַר איר טאַטן, פֿאַר איר מאַמע און פֿאַר איר שװער, איר שװיגער, כּיון שראו אחיה כּך װען די ברידער האָבן געזען. נתבײשו זענען זײ געװאָרן פֿאַרשעמט, ונתנו פּניהם בקרקע, זײ האָבן זיך אַרײַנגעלײגט דעם פּנים אין דר'ערד אַרײַן פֿאַר בושה. וקרעו בגדיהם, זײ האָבן זיך צעריסן די קלײדער. ועמדו עליה להרגה, זײ האָבן איר געװאָלט הרגענען. אמרה להם האט זי געזאגט פאר זיי שמעוני אחי ודודי הערטס מיך אויס מיינע ברידער מיט די פעטער. ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה מה דאך פאר דעם מינוט וואס איך בין געשטאנען נאקעט פאר די גרויסע צדיקים בלי שום עבירה איך האב דאך גארנישט געטון הרי אתם מתקנאים בי יעצט זענטס מקנא און עטס ווילטס מיך הרג'נען ואין אתם מתקנאים למסרני ביד ערל להתעולל בי ווען ס'ענדיגט זיך דא די גאנצע געטאנצעכטס. גייט עטס מיך איבערגעבן פאר א גוי ער זאל מיט מיר טון אלע מיני זנות, עטס שעמטס ענק נישט? הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה, לערנט זיך אויס פון שמעון ולוי דינה'ס ברידער. שלא היו אלא שניים ס'איז געווען נאר צוויי וקנאו לאחותם והרגו. כרך בשכם, זיי האבן אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט שכם ומסרו נפשם על ייחוד של מקום ועזרם השם ולא הכלימם, דער אייבישטער האט זיי געהאלפן און ער האט זיי נישט פארשעמט, ואתם חמשה אחים איר זענט פינף ברידער יהודה יוחנן יונתן שמעון און אלעזר, ופרחי כהונה יותר ממאתים בחור מיט צוויי הונדערט בחורים פרחי כהונה שימו בטחונכם על המקום. טוטס לייגן ענקער בטחון אויפן אייבערשטן והוא יעזור אתכם שנאמר כי אין מעצור להשם להושיע דאס א פסוק אין שמואל קאפיטל א' פסוק י"ד ופתחה פיה בבכיה ואמרה רבונו של עולם אם לא תחוס עלינו אפילו אונז זענמיר נישט ווערד זאלסט אויף אונז רחמנות האבן אבער חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו האב רחמנות אויף דיין הייליג נאמען. הנקרא עלינו וואס ווערט גערופן אויף אונז. ונקום היום את נקמתינו און זאלסטו היינט נקמה נעמען אונזער נקמה. און זיי דיך נוקם, באותה שעה אין די צייט נתקנאו אחיה ואמרו האבן זיי געזאגט, בואו ונטול עצה מה נעשה. נטלו עצה זה מזה האבן זיי גענומען אן עצה איינער פונעם אנדערן.

אלע אידן האבן געהערט א בת קול מבית קודש הקדשים, יעצט כ'האב ענק געזאגט דאס איז פון א מדרש, אבער אין די תוספתא אין מסכת סוטה דף י"ג שטייט אז יוחנן כהן גדול האט עס געהערט, נישט יעדער, אבער דא שטייט כל ישראל האבן געהערט דעם בת קול, און נצחו טליא באנטוכיא כן יעשה המקום תשועה בימים האלה. דאס איז געווען די מעשה פונעם הגמון. יעצט פארוואס וויל איך רעדן פון דעם? איך וויל רעדן פון דעם ווייל איך וויל זאגן פארן עולם נאכאמאל ס'איז געשעהן אזא וויי און ביטערער אומגליק מ'האט גענומען א אידישע טאכטער מ'האט זי דורכגעשאסן איך ווייס נישט מיט וויפיל הונדערטער קוילן מיט אלעם ס'איז ממש א שרעק רבותי איך האלט ענק אין איין זאגן מוסר און איך גיי ענק יעצט נאכאמאל זאגן מוסר. כלל ישראל איז נישט גענוג אפגעהיטן, בכלל נישט אפגעהיטן גענוג, ס'איז דא זייער אסאך פרויען וואס גייען אינגאנצן נישט אין קיין מקווה, ס'איז דא פרויען וואס זיי געבן א גיי און זיי לויפן ווייטער, ס'איז דא צוצוגערייטן זיך צו די מקווה דארף מען האבן זייער אסאך זאכן, און מען קען נישט סתם אזוי גיין אין מקווה, קודם מוז זיין חמשה ימי טומאה, נאכדעם מוז זיין שבעה נקיים, און נאך אזאלעכע זאכן מיט בדיקות שחרית וערבית, און ס'מוז זיין. אסאך אסאך הלכות, נאכדעם דארף מען אבאכט געבן אויף חציצות, איז במילא אז מען זעהט אז דער אייבערשטער האט אזוי ביטערליך אנגענומען א פרוי, דארף מען זעהן אז דא איז דא עפעס א זאך וואס דא ליגט עפעס באהאלטן, און אונז טאר מען נישט מאכן אז אונז זאל מיר עס פארקוקן, זייער זייער זייער נישט גוט אז מען פארקוקט עס, אידישע טעכטער מען דארף אנהייבן צו גיין אין מקווה, מען דארף אנהייבן זיך אויפצופירן בקדושה בטהרה ובצניעות, און אויף דעם איז געמאכט געווארן דער גאנצער חנוכה. יעצט איך וויל מסביר זיין פונקטליך אה, נישט אז איך מיין חלילה אז די פרוי האט חלילה נישט געהאלטן קיין טהרת המשפחה, חס ושלום, כ'האב זי נישט געקענט אפילו, נאר ס'שטייט דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. דער אייבערשטער קומט אראפ אויף די וועלט צו קלויבן שיינע רויזן, ער'ט באשאפן א וועלט פאר א ריזן, ער וויל דאך צוריק קומען מיט עפעס, איז אונזערע מצות ומעשים טובים זענען דעם אייבערשטנ'ס, שיינע רויזן, און דער אייבערשטער קלויבט די שענסטע, נישט מיט קיין פלעקן, נישט מיט קיין פניות וואס יענער האט געהאט, נאר ריינע מענטשן, און זעט אויס אז די פרוי איז געווען פון די ריינע, נישט איך מיין חלילה זי, אבער נעבעך נעבעך, ארום און ארום מיט די אלע זאכן וואס נעבעך, עס איז א מורא'דיגע זאך, די אנדערע אידישע טעכטער האלטן נישט קיין טהרה ווי עס דארף צו זיין, איך ווייס דאס פאר א פאקט. און נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך זייער וויכטיג, איך האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס פון רבנים אז דו האסט געמאכט א מורא'דיגע מערכה דו פירסט דאך א מלחמה קעגן די וואס זיי נעמען די געלטער צו לערנען די אלע טרייפענע פראגראמען, זיי זאגן מיר פשוט עס איז געווען די וויכטיגסטע זאך, זיי זאגן יעצט אז זיי האבן נישט קיין געלט ס'פעלט נאך אויס צום בודזשעט, זאגט מיר יענער רב זיי מיינען צו זאגן צו דעם וואס זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי האבן א סורפלאס פון צענדליגע מיליאנען דאלער האבן זיי נאר אפאר מיליאן אבער דארט איז דא מיליאנען. און ער זאגט מיר אויך דו ביסט אזוי הייליג גערעכט ווייל וואס איז דא געשען? מען האט געלאקערט אויף די תלמוד תורה. איך וויל מסביר זיין א נקודה. ווען דער עולם האט זיך איינגערעדט אז דאס איז געווען אזוי סתם אפאר משוגעים איז ער געגאנגען ווי מען זאגט הרג'נען מענטשן, דעמאלטס וועט עטס געווען גערעכט. אבער עס זעט זיך אז ס'איז שקר, ס'איז געווען געפלאנט מיט אלע מיני תחבולות. מ'האט דא האט מען געהארגעט א מענטש מען זאל האבן א קאר און דא האט מען געהארגעט אן אנדערן. מ'האט דאך אלעס געטון אויף די וועלט. וואס האט מען דא געוואלט? מ'האט געוואלט איין זאך. מ'האט געוואלט די תלמוד תורה קינדער הרג'נען. וואס האבן זיי געהאט קעגן די תלמוד תורה קינדער? זיי האבן עס געהאט וועגן דעם ווייל דער אייבערשטער האט זיי געשיקט. דער אייבערשטער זאגט ענק רבותי זייטס נישט בוגד אינעם אייבערשטן, אך בהשם אל תמרודו, און מ'האט שוין געעפנט די תלמוד תורה ווייל די קעש פלאו מוז זיין, ס'מוז קומען א קעש פלאו, פארקערט יעצט וועט נאך קומען א גרעסערע קעש פלאו ווייל אונז זעמיר געווארן רחמנים, מ'וועט יעדער איינער טוט אונז באדויערן און ס'וועט אריינקומען געלט. כלחוך השור את ירק השדה און מ'וועט כופר זיין ממש אזוי ווי די זיי האבן געזאגט די יוונים. כתבו זאלטס שרייבן על קרן השור אויפן הארן פונעם אקס שאין לכם חלק אז עטס האטס נישט קיין חלק באלקי ישראל מיטן אידישן גאט. דאס אלעס וואס זיי האבן געוואלט. און דארטן איז געווען פון איינע פון די גרויסע שליסלען ווי מ'האט גענומען די אלע זאכן. דער בהמה מנשה מאיר האט געזאגט יא מ'מעג נעמען פארוואס נישט, און איך זאג ענק נאכאמאל רבותי דאונט טינק ווייל עטס האטס געהאט א נס איז שוין אלעס גוט, אסאך מאל נאך אזא גרויס נס אז מען פאפט זיך אויס אויפן אייבערשטן האט דער אייבערשטער אסאך אנדערע וועגן וויאזוי ער נעמט נקמה, עטס דארפטס זיך זארגן אז ענקערע קינדער זאלן אויפוואקסן ערליכע אידן און נישט קיין גוים, און נישט זאלן שרייען אזוי ווי די פאנעט מיידל מיט אנדערע. הו איז יור סעיוויער? דזשיזוס קרייסט! קומט עס אז א מיידל זאל דאס זאגן? עס קומט פון אפאר זאכן, מען געבט צו פרעסן דעם עולם נבילות און טרייפות אלע יארן, דער סיגעטער האט עס אונז געגעבן אלע יארן צו פרעסן, און וואס ווילסטו? זיינע קינדער גייען אונז מאכן זיכער אז דאס געלט וועט האבן א השפעה און עס וועט נישט בלייבן חלילה קיין ערליכער איד, און איך בעט נאכאמאל דעם עולם עטס זאלטס נישט טון אזא נארישקייט, דאס געלט איז געלט וואס דאס איז דברי מינות וכפירה, און טוטס דאס נישט.

אזאלכע מין נבלות גייט מען פארלערנען ביי רבין? הערטס וואס דא טוט זיך? נחום ראזענבערג שרייט אין יעדע תלמוד תורה איז מען מאנס קינדער, מען דארף לערנען מיט די קינדער, לייגסטו אים אין חרם, ער איז א מנוול, און דער אמת איז, קען זיין עטס זענטס גערעכט, איך הייב שוין אן צו טראכטן מען טאר טאקע נישט פארלערנען אזאלכע מין נבלות ברבים, ביז ווען דו שטעלסט אויס פארלערנען אן ערליכער איד, א רב וואס ער ווייסט וואס דאס הייסט יראת שמים, זענט עטס אפשר גערעכט. אז ס'איז הייליג, אבער ס'רערט עס פאר דער גרעסטער לץ, חזקל טייטלבוים האט בועל געווען זיין שוועגערין און הי העד סעקס וויט האר, ס'איז נאר געווען א שאלה צי זי מעג וואוינען מיט איר מאן צי נישט, צי ס'איז געווען באונס צי ברצון, און חזקל האט געשריגן נעם פילן אויף וואסער פילן ס'זאל ארויס טרייבן די וואסער, און ס'איז געווען באונס, ס'האט זיך אים אויפגעשטעלט די די די דאס קליינע קינד האט זיך אים אויפגעשטעלט, אזוי האט ער געשריגן, כ'האב עס געזען, ס'איז געווען אלעס, ס'איז געווען מיט א בית דין אלעס אויסגעהערט אלע טענות. אז

צו צו הונדערט קינדער וויפיל זיי האבן וואלטן געקענט גייען א גאנג. סאו ווען דער אייבישטער זעט און ער מאכט אזאלעכע ניסים און מען לאכט אים אין פנים ווערט ער אויך ברוגז. און נאכדעם דארף מען אבאכט געבן אויף דעם בחור, דער בחור איז נעבעך געשטארבן, דארף מען אבאכט געבן אויף די בחורים מען זאל זיי נישט ארויסווארפן, און בחורים זענען אויך מיידלעך אויכעט און ווארפט אויכעט זיך ארויס מיידלעך, אזוי ווי ס'איז ממש א שרעק. כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז א מיידל האט מיך געטראפן פאר ראש השנה אין ווילימסבורג און זי צוגעקומען זי האט דערציילט מ'האט צוגעשפארט עפעס א מיידל סקול צוויי הונדערט מיידלעך ווי לאנג קלערט זי קלערט איר עפעס זי פרעגט מיך איר זענט רב ראזנבערג זאג איך יא פרעגט זי ווי לאנג קלערט איר איך וועל מיך דרייען אין די גאס אליינס איך וועל באלד טרעפן דא א בחור וועט אנהאקן מיט מיר אדער איך מיט אים האט זי מיך יעצט אפגעקאלט זי האט מיך אפגעקאלט אז די מצב איז שרעקליך זי האט טאקע אנגעהאקט מיט א בחור זי האט געזאגט זי וועט עס טון. ווי לאנג קענט איר זיך ארומשפילן מיט אידיש בלוט? מען ווארפט און מען טוט מיט די קינדער, און יעצט זאליקא גייט יעצט פארן געבן חיזוק פאר דזשורזשי סיטי. גייט געבן חיזוק? דו שייגעץ דו, דו ביסט דאך דער באטרעפנדער פון די גאנצע זאך, דו האסט דאך ארויסגעווארפן בחורים ווי גארביטשעס און מיידלעך ווי גארביטשעס, וויאזוי האט געקענט זיין ביי זאליקא'ן ביי דיר און ביי אהרן'ען אז וועבערמאן זאל מראיין זיין די שוואכע מיידלעך ער זאל מיט זיי לערנען קדושה וטהרה? עטס זענטס משוגע אינגאנצן? עטס זענטס צודרייט? און יעצט לויפט נאך א מאל דארף מען געבן חיזוק, יעצט מענטשן קאלן מיך אפ צי וואס זיי זאלן טון, איך זאג ענק אנטלויפטס פון דארט ס'איז נישט קיין פלאץ פאר ענק, יעצט דאס איז נישט ביליג, אז מען האט באצאלט אזאלכע בלוטיגע קרבנות, דאס הייסט ביליג? אנטלויפטס פון דארט ס'איז נישט געווען דאס פלאץ אריינצומופן צווישן די ביליגסטע גוים אין ניו דזשערזי, ס'טוט זעהן אז די אלע שטעט דארטן אין סאוט דזשערזי דאס איז די ביליגסטע שטעט מיט די גרעסטע מערדערס, און דארט מופט עטס אריין, יענער געט דיר א ריק מיט די טיר, עס איז אופן אינמיטן די נאכט בלייבסטו אן גארנישט, האסט נישט קיין הילף, די פאליס גייט. נישט אננעמען פאר דיר, בעז ווארד דער איז אויך אויסגעשפילט, און ס'שפילט זיך דא דעיס אויך אויס. איינער האט זיך איינגערעדט ווייל ס'איז דא באן וואס פארט אריין ביז ניו יארק, חוץ פון דעם דער ריעל עסטעיט רענט גייט דארטן שטארק ארויף, איך האב שוין געוואוסט א לאנגע צייט צוריק אז ס'גייט דארט מורא'דיג שטארק ארויף גיין. פארוואס גייט עס ארויף גיין? ווייל ביז זיי זאגן עפעס צוואנציג יאר האבן זיי שוין נישט ריעוואליועיטעד די ריעל עסטעיט, נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו באצאלן ריעל עסטעיט טעקס אזוי ווי עס דארף צו זיין, האט עס אבן די באן. דאס איז וואס אונז דארף מיר זייער שטארק אבאכט געבן, אידישע טעכטער, אונז וויל מער ענק נישט פארלירן, ווען א איד דארף חתונה האבן מוז ער האבן א אידישע טאכטער, און א טאמער נישט איז זיך נישט ממשיך דאס גאנצע השתלשלות פון כלל ישראל, קענטס ענק פארשטעלן וואס א אידישע טאכטער איז ווערט, מער וויפיל אכט מיליאן גויטעס, און לאמער אונז ענק נישט פארלירן, אונז קען מיר עס נישט עפארדן, יו אר איריפלעיסעבל, און טהרת המשפחה איז אויכעט איריפלעיסעבל, מען דארף אנהייבן צו זען אריינצולייגן כוחות אין טהרת ישראל און אין וואטשן אויף אידישע טעכטער. ווייטער, און אז מען זאל זיי לאזן געבן א טשענס צו גיין אין מקווה מיט הרחבת הדעת. איך האב ענק שוין פארציילט די מעשה פארוואס ר' משה ניישלאס האט זיך גענומען אויף די עלטער ביי די דרײַ און אַכציק בויען א מקווה, ווייל א אידישע טאכטער איז געגאנגען אין מקווה, ר' מאטעלע האט געהאט א מקווה וואס מען האט געדארפט ווארטן שעות, און איז אהיים געגאנגען, איז געווען נערוועז, די קינד האט זייער געוויינט, איז זי נישט צוריק געגאנגען אין מקווה, אפאר טעג שפעטער האט זיך אליעד געטון, זי האט געוואוינט מיט איר מאן בנדתה, זיי זענען געגאנגען צו ר' משה, און דער אינגערמאן האט נישט געוואלט מוחל זיין, ער האט געזאגט איך וויל א גט. האט ר' משה אנגעהויבן צו וויינען, און ר' משה ניישלאס, דער רב אין סקווער, האט זייער געוויינט, זאגט ער דעם אינגערמאן, שטראפן וועט אבער דער אייבישטער מיך, ווייל איך האב געוואוסט וואס עס גייט פאר, נאר ר' מאטעלע האט נישט געלאזט מען זאל בויען א מקווה. ר' מאטעלע, דאס איז קליפת יוון. ער האט נישט געלאזט מען זאל בויען, ווייל ער האט געוואלט ער זאל זיין באלעבאס און געבן זיין מקווה. א ביזנעס וואס עס וואקסט גענוג גרויס, נעמט מען נאך מענטשן. איז ר' מאטעלע האסטו געדארפט בויען נאך א מקווה. ער האט נישט געוואלט. פארוואס ס'האט נישט אויסגעגעבן איז געווען א עכברא דשוכב אדינרא אזא מארמאראשער פויער וואס האט נישט געברענגט קיין געלט אין דעם האט ער נישט עוסק געווען. יעצט האב איך געזאגט אז אין לאנדאן דארף מען נאך האבן נאך אפאר מקווה'ס אפילו מ'האט שוין געבויעט און אין ניו יארק דארף מען אויך האבן אין ברוקלין פעלט אויס אין וויליאמסבורג פעלט אויס און מ'דארף זעהן אז די וואס זיי פירן עס זאלי מיט אהרן זין די זענען נאך אלץ לאו לייפס די זענען שמוציאנס זיי האבן געוואלט אז אונזערע טעכטער זאלן גיין אין די מקווה'ס וואס ער האט געשטעלט דארטן א ברוינע וואנט מען זאל נישט זעהן צו מען גייט מיט אייגענע האר, איך האב עס מבטל געווען ברוך השם, אבער דאס איז גארנישט, רבותי אונז האמיר זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, און מען דארף זעהן אז יעדער זאל מעגן דארט אריין גיין, איך האב ענק שוין געזאגט, אין א מקווה וואס מען לאזט נישט אריין אפילו נחום ראזענבערג אין אזא מקווה זאלט עטס נישט נוצן, ווייל זיי ווייסן וועמען מען טאר נישט אריינלאזן, ווייל זיי ווייסן אז מען וועט כאפן וואס ס'דארף נישט צו זיין, ס'איז נישט כשר, דעמאלטס וועט זיך אנהייבן א גאנצע זאך. גייט געבן חיזוק. דו שייגעץ דו, דו ביסט דאך דער באטרעפענדער פון די גאנצע זאך, דו האסט דאך ארויסגעווארפן בחורים ווי גארביטשעס און מיידלעך ווי גארביטשעס. וויאזוי האט געקענט זיין ביי זאלי קאן ביי דיר און ביי אהרן'ען אז וועבערמאן זאל מראיין זיין שוואכע מיידלעך ער זאל מיט זיי לערנען קדושה וטהרה? עטס זענטס משוגע אינגאנצן? עטס זענטס צודרייט? און עטס לויפטס נאך אים? ער דארף מיר געבן חיזוק? יעצט מענטשן קאלן מיך אפ צו וואס זיי זאלן טון, איך זאג ענק אנטלויפטס פון דארט ס'נישט קיין פלאץ פאר ענק, יעצט דאס איז נישט ביליג אז מ'האט באצאלט אזאלעכע בלוטיגע קרבנות, דאס הייסט ביליג? אנטלויפטס פון דארט ס'נישט געווען דאס פלאץ אריינצומופן צווישן די ביליגסטע גוים אין ניו דזשערזי, טוט זעהן אז די אלע שטעט דארטן אין סאוט דזשערזי דאס איז די ביליגסטע שטעט מיט די גרעסטע מערדערס, און דארט מופט עטס אריין, יענער געט דיר א רוק מיט די טיר, עס איז אפן אינמיטן די נאכט, בלייבסט אן גארנישט, האסט נישט קיין הילף, די פאליס גייט. נישט קומען פאר דיר, בעיסוואטער איז אויך אויסגעשפילט, און שפילט זיך דאס אויך אויס. איינער האט זיך איינגערעדט ווייל ס'איז דא באן וואס פארט אריין ביז ניו יארק. חוץ פון דעם דער ריעל עסטעיט רענט גייט דארטן שטארק ארויף, איך האב שוין געוואוסט א לאנגע צייט צוריק אז ס'גייט דארט מורא'דיג שטארק ארויף גיין. פארוואס גייט עס ארויף גיין? ווייל ביז זיי זאגן עפעס צוואנציג יאר האבן זיי שוין נישט ריעוואליועיטעד די ריעל עסטעיט, נאכדעם וועט עטס אנהייבן צו באצאלן ריעל עסטעיט טעקס אזוי ווי עס דארף צו זיין, וועט עטס האבן די באן. דאס איז וואס אונז דארף מער זייער שטארק אבאכט געבן, אידישע טעכטער, אונז וויל מער ענק נישט פארלירן, ווען א איד דארף חתונה האבן מוז ער האבן א אידישע טאכטער, און א טאמער נישט איז זיך נישט ממשיך דאס גאנצע השתלשלות פון כלל ישראל, קענטס ענק פארשטעלן וואס א אידישע טאכטער איז ווערט, מער ווי פון אַכט מיליאן גויטעס, און לאמיר אונז ענק נישט פארלירן, אונז קען מער עס נישט עפארדן, עס איז איריפלעיסעבל, און טהרת המשפחה איז אויכעט איריפלעיסעבל, מען דארף אנהייבן צו זען אריינצולייגן כוחות אין טהרת ישראל און אין וואטשן אויף אידישע טעכטער. ווייטער, און אז מען זאל זיי לאזן געבן א טשענס צו גיין אין מקווה מיט הרחבת הדעת. איך האב ענק שוין פארציילט די מעשה פארוואס ר' משה ניישלאס האט זיך גענומען אויף די עלטער ביי די דרײַ און אַכציק בויען א מקווה, ווייל א אידישע טאכטער איז געגאנגען אין מקווה, ר' מאטעלע האט געהאט א מקווה וואס מען האט געדארפט ווארטן שעות, און זי איז אהיים געגאנגען, זי איז געווען נערוועז, די קינד האט זייער געוויינט, איז זי נישט צוריק געגאנגען אין מקווה, אפאר טעג שפעטער האט איר לייד געטון, זי האט געוואוינט מיט איר מאן בנידתה, זי איז געגאנגען צו ר' משה און דער יונגערמאן האט נישט געוואלט מוחל זיין, ער האט געזאגט איך וויל א גט. האט ר' משה אנגעהויבן צו וויינען, און ר' משה ניישלאס, דער רב אין סקווער, האט זייער געוויינט, זאגט ער דעם אינגערמאן, שטראפן וועט אבער דער אייבישטער מיך, ווייל איך האב געוואוסט וואס עס גייט פאר, נאר ר' מאטעלע האט נישט געלאזט מען זאל בויען א מקווה. ר' מאטעלע, דאס איז קליפת יוון, ער האט נישט געלאזט מען זאל בויען, ווייל ער האט געוואלט ער זאל זיין באלעבאס און גיין אין זיין מקווה, א ביזנעס וואס עס ווערט גענוג גרויס, נעמט מען נאך מענטשן, איז ר' מאטעלע האסטו געדארפט בויען נאך א מקווה, ער האט נישט געוואלט. פארוואס ער האט נישט אויסגעגעבן איז געווען א עכברא דשכיב אדינרי אזא מארמארישער פויער וואס האט נישט געברענגט קיין געלט אין דעם האט ער נישט עוסק געווען. יעצט האב איך געזאגט אז אין לאנדאן דארף מען נאך האבן נאך אפאר מקווה'ס אפילו מ'האט שוין געבויעט און אין ניו יארק דארף מען אויך האבן אין ברוקלין פעלט אויס אין וויליאמסבורג פעלט אויס און מ'דארף זעהן אז די וואס זיי פירן עס זאליג מיט אהרן זען די זענען נאך אלץ לאו לייפס די זענען שמוץ יונגס זיי האבן געוואלט אז אונזערע טעכטער זאלן גיין אין די מקווה וואס ער האט געשטעלט דארטן א ברוינע וואנט מען זאל נישט זעהן צו מען גייט מיט אייגענע האר, איך האב עס מבטל געווען ברוך השם, אבער דאס איז גארנישט רבותי אונז האבן מיר זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן און מען דארף זעהן אז יעדער זאל מעגן דארט אריין גיין, איך האב ענק שוין געזאגט אין א מקווה וואס מען לאזט נישט אריין אפילו נחום ראזענבערג אין אזא מקווה זאלט עטס נישט נוצן ווייל זיי ווייסן וועמען מען טאר נישט אריין לאזן ווייל זיי ווייסן אז מען וועט כאפן וואס עס דארף נישט צו זיין עס איז נישט כשר דעמאלטס וועט זיך אנהייבן א גאנצע זאך. יעצט נאך א זאך, וואס דאס לערנט אונז אז ס'דארף זיין שמן זית זך, ס'דארף זיין אפגעהיטן פון מגע גוי, פון אלע אנדערע זאכן, פון טומאה, און שטעל דיר פאר, זלמן לייב זאליקא מיט אהרן שטאטס, זלמן לייב מיט אהרן שטאטס, אז זיי זאלן זיין די וואס ליעדן אין דעם וועג וואס דער רבי האט אונז געלערנט, איז אהרן האט שוין בוגד געווען אין רבונו של עולם פופצן צוואנציג יאר צוריק. און זלמן לייב יעצט בוגד. איך האלט אז יעצט שלאגן זיי זיך שוין אויף גארנישט, זיי קענען שוין שלום מאכן. ביידע האבן עררייכט זייער ציל, זיי זאלן לאכן פון די תורה און לאכן פונעם אייבערשטן. און ווי איז יעצט איינער זאל זיך אויפשטעלן, אזוי ווי דעמאלטס האט זיך אויפגעשטעלט יהודית ביי די נר חנוכה, ביי די נס פון חנוכה? איינער זאל זיך אויפשטעלן און זאגן, רבותי עד כאן, זיי האבן נישט קיין רעכט זיך צו רופן סאטמאר, אדער לאמיר אונז אוועקגיין פון סאטמאר, אויב סאטמאר איז אזוי אפגעפארן. לאמיר יעצט זאגן יעצט האבן מיר נישט קיין אין לנו חלק מיט סאטמאר, זיי האבן געהאט אמאל א גרויסן צדיק פאר א רעבן, עס איז געשטארבן, עס איז היסטערי, אונז זעמער אלע מורא'דיג דערביטערט אז דאס האט זיך אויסגעלאזט פונעם רעבנ'ס הארעוואניע, און אמאל וואלט מען זיך נאך געשלאגן אויך, איי ווען ער איז געווארן רעבע און ער האט בוגד געווען אינעם אייבערשטן פלעגט מען זיך שלאגן, צעשמירט געהאלטן בום א זעץ, דער עולם איז אוועק געגאנגען און מען האט נישט געהאט וועמען צו שלאגן מער, און היינט גייט זיך אנהייבן א נייע זאך אין ווילימסבורג, זיי האבן נישט וועם צו שלאגן, טרו די פאליס איז ממילא קענען זיי טוהן וואס זיי ווילן און סאיז א גרויסע שאנדע און עטליעסט ר' נחמן זאגט איינע פון די מעשות פון ר' נחמן סגעווען אמאל איינער וואס האט געחלומט א קעניג אז ווער סעט עסן די ווייץ דעי יאר וועט משיגע ווערן געווען דער קעניג מיט זיין ליבהאבער האט ער אים געזאגט אזוי נישט צו עסן קיין ווייץ קען מען דאך נישט אבער מען דארף דאך עס האבן צו לעבן לאמיר זיך אונז ארויף לייגן אויפן שטערן אזא מארק אזא צייכן אז אונז זעמער משוגע, ווייל נאכדעם וואס עס וועט אדורכגיין די שווערע צייטן וועט מען כאטשיג געדענקען אז אונז זעמער נישט אינגאנצן נארמאל. די זעלבע דא אויך. עס איז א שאנדע און א שפאט וואס מען האט געטון פונעם רעבינ'ס בענקל און פון זיין נאמען. מען האט פארדרייט די יוצרות. די רבי האט אונז געוואלט אריינברענגען קדושה, טהרה, תורה און אלע גוטע זאכן, און וואס מען האט געטון מיט זיין בענקל, מען האט עס פארדרייט אינגאנצן, אז אויף זיין בענקל זאלן זיצן אזעלכע עבריינים און זיי זאלן טון אזעלכע מיסע זאכן. עס איז ממש. ס'איז א שאנד און קיינער זאגט גארנישט, ואין איש שם על לב, די פאר רבנים זענען משוחד איינער פארן צווייטן, די געלט נעמערס האבן דאך מורא צו רעדן, איז מיט וועם בלייבן, בלייב מיר מיט אפאר רשעים און דעטס איט, פארטיג. איך האלט אונז דארפן זיך אנהייבן צו רודף'ן, מען זעט זיי גיין אין די גאס, למשל שפרן רב האט ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר, איך האב געזען גיין אמאל אין די גאס ער גאנגען מיט די משפחה, ער איז ווייסט געווען ברומו של עולם, בין איך צוגעגאן כ'האב געשריגן דו שייגעץ טמא דו האסט ארויסגעגעבן א חרם, פארוואס? ווייל מען טאטשט קינדער? ווייל דיין זון איז א. חזיר, שאפראן רב ווי גרויס ער איז, איז ער אנטלאפן, פאר בזיונות איז קיינער נישט דא, ער איז אוועקגעלאפן, און די זעלבע דארף מען זיי טון ווען מען זעהט א רב, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, דו שייגעץ טמא, דו האסט אונטערגעשריבן אז מען מעג נעמען געלט און פארקויפן דעם אייבערשטן, און מען מעג לערנען די אלע טמא'נע זאכן, דעמאלט דארף מען זיי אנהייבן צו רודפ'ן, ווילאנג גייט מען זיי נישט רודפ'ן וועט נישט זיין גארנישט, כ'געדענק דער שייגעץ זאמעלייב פיליפס, דער וואס זיין טאטע און דער זיידע איז אויך געווען א שייגעץ. איז און ער אליין אויך. געדענק איך ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר אמאל, בין איך געגאנגען אין די גאס, כ'האב פונקט באמערקט פעיס טו פעיס, האב איך אים געוואלט צוגיין פרעגן וואס איז דאס געווען דאס די חרם, קאלסט מיך נישט אפ, ווי ער האט געזען אז איך קום נאנטער צו אים איז ער אנטלאפן ווי משוגע, פארוואס? ער האט נישט געוואלט הערן וואס איך האב צו זאגן, און דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין, אונז מוזן מיר זיי אנהייבן צו רודף'ן אזוי ווי זיי האבן אמאל גערוידעפט כלל ישראל, דארף מען נישט קיין מורא האבן פאר זיי, עט די ענד אוו די דעי וועלן זיי זיך מוזן ברעכן, ווייל אונז זעמער בעלי בתים, אונז האבן מיר נישט דרך ארץ פאר. איינעם, וועסט יא האלטן פון אונז און נישט האלטן פון אונז, הו רילי קעירס, אבער דער ווען דו רעדסט פון זיי, זיי לעבן פאר כבוד און פאר געלט, אזוי גייט דער ניגון, מיר מיינען נישט קיין כבוד, מיר מיינען נישט קיין געלט, יא, זיי לעבן דאך נאר פאר דעם, בקיצור אונז הייב מיר זיך אן צוריק צו רודפ'ן, שרייען מיין איך אז מען מעג אויף א מענטש אין די גאס, איך ווייס נישט פונקטליך די געזעץ, אבער נאכשרייען שייגעץ, ימח שמו, מיט דעם דארף זיך עס אנהייבן, און ווער שמועסט נאך אין זיין שול דארף מען זיכער שרייען אויף אים. כ'האב געוואלט זאגן א קלייניקייט, עטס ווייסטס דאך נעבעך וואס איז געשעהן אין דזשערסי סיטי. איז געווען מענטשן וואס זענען געגאנגען מנחם אבל זיין, איז איינער פון די מענטשן, ס'איז געווען פרויען אויך, איז איינע פון די פרויען איז רעבעצין טייטלבוים וואס איר מאן איז נעבעך געהארגעט געווארן אין מומביי, עטס געדענקטס אלע די פרשה פון מומביי, און זי איז געגאנגען צו די משפחה פון דייטש און זי האָט זיי מנחם אבל געווען. זי איז מסתּמא געגאַנגען צו די אַנדערע משפּחה אויכעט, אָבער די משפּחה פֿון דייטש, די ניחום אבלים וואָס זי האָט געזאָגט, איז געווען רעקאָרדעד, און מע קען זען, אַז זי איז נישט סתּם אַ פֿרוי, סתּם אַ ווײַב, און מע קען זען, אַז דאָס איז דעם דבֿרי אמונהס אַן אייניקל. דער דבֿרי אמונה איז געווען איר זיידע, דער תּולדות-אהרן-רבי. זי רעדט אַזוי צו דער זאַך. און מיט אזא מין חיזוק אז כאטשיג ס'איז א פרוי האב איך געהאלטן מען דארף עס ארויפלייגן, פארוואס? ווייסטו וואס? זאלן עס נאר פרויען אויסהערן, ס'גענוג. קינדערלעך, נעמטס ענק אין אכט וואס דא איז געשען, און וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז אז אונז זאל מיר טון אסאך גוטס, און עספעשעלי די. פרויען, ס'איז דאך יעצט חנוכה, שטעל דיר פאר דער אייבערשטער וויל אונז גיין בויען מקווה'ס, פאר יעדע אידישע טאכטער וויל ער בויען א מקווה, אבער כדי ער זאל ענק דאס קענען בויען מוזט עטץ אנהאלטן טהרה אזוי ווי עס דארף צו זיין, יעצט איז דאך דער יום טוב פון בויען מקווה'ס, דער אייבערשטער האט פאר יעדע אידישע טאכטער געבויעט ביי די נס פון חנוכה א מקווה, שטעל דיר פאר, ס'איז דא א גאנצע שאלה אין די אחרונים צו וואסער וואס ס'קומט דורך א נס צו דאס איז כשר זיך צו טובל'ען, ס'איז דא א בירור אין די אחרונים וועגן דעם. כ'האב אמאל געזאגט, היינט קען מען מאכן וואסער, ס'דא מאשינען וואס זיי מאכן וואסער, וואסער איז עיטש טו או, היידרידזשין מיט אקסידזשין, ס'איז פאר יעדן חלק אקסידזשין איז דא צוויי חלקים היידרידזשין, און מען קען דאס היינט מאכן, איר קענט עס אויך מאכן, אז איר צינדט אן אן עירקאנדישאנער, ס'טראפט וואסער, דאס איז געמאכטע וואסער פון קאנדענסעישאן, אז דו נעמסט א באטל, א קען. און דו לייגסט עס אריין אין א פרידזשידער און סהייבט אן צו שוויצן, דאס איז קאנדענסעישן, סאיז וואסער וואס אונז באשאפ מיר ווייל סאיז דא אין די לופט די צוויי קעמיקעלס היידרעדזשן מיט אקסידזשן, אבער צו דאס איז כשר לטבילה צו נישט איז א גאנצע שאלה, יעצט איך האב איך האב געטראפן א קאמפעני וואס זיי מאכן אין פלעצער וואו סאיז נישט דא גענוג וואסער מאכן זיי דאס פון זיך אליינס, די מאשין מאכט עס און איך האב עס געזען און געטשעקט. אז די מאשין מאכט די וואסער נאכדעם ווען ס'גייט דורך די כלי, מיט אנדערע ווערטער ווען ס'רינט שוין ארויס איז שוין נישט דא קיין שום פראבלעם אין הלכה ווייל ס'איז שוין נישט מקבל טומאה, ס'איז שוין נישט הוויה על ידי אדם ווייל. ווען ס'רינט שוין ארויס אלס וואסער רירט עס שוין נישט אן קיין שום דבר המקבל טומאה און קיין שום כלי, די קאמפעני האט עס נישט וועגן דעם געמאכט, ס'איז פער צופאל אזוי אז אזוי ארבעט עס. ס'אינטערעסאנט, כ'האב אין דעם א גאנץ אריכות, כ'האב שוין געפרעגט רבנים צו מ'קען זיך אין דעם טובל'ען, און מ'דארף אין דעם רעדן, יעצט למעשה איז אבער אזוי, ווי האבן די אידן געהאט א מקווה אין די מדבר, מ'איז געגאנגען פערציג יאר אין מדבר, זאגט די גמרא אז די בארה של מרים איז מיטגעגאנגען מיט זיי, יעצט די בארה של מרים איז דאך געווען א נס. און ס'איז דאך א נס, איז זעט מען פון דעם א וואסער וואס ווערט באשאפן צו ס'רירט זיך דורך א נס איז אויך כשר, ווען נישט וואלט דאך נישט די בארה של מרים כשר געווען. יעצט פרעגט דארטן די גמרא מסכת שבת, נו איך פארשטיי נישט, נו ס'איז דאך, ס'גייט דאך, ס'איז דאך א מעיין המיטלטל, ווערט דאך עס פסול. גמרא ניין, ווייל דארט שטייט אז מען איז געגאנגען און מען האט גערוהט על פי השם, אויב ס'איז על פי השם איז דארטן ווי דער אייבערשטער האט געזאגט דארט איז די קביעה, איז למעשה פון דעם מדרש אז דער אייבערשטער האט געמאכט פאר יעדע אידישע טאכטער א מקווה קען מען אויך זעהן אז א מקווה וואס איז געמאכט געווארן נישט דורך א מענטש, ס'איז געמאכט דורכן הייליגן באשעפער, דער באשעפער האט עס געבויעט, ס'איז א נס, די גאנצע וואסער איז דארט געווען על פי נס, ווייל. ווי פונקט דארט צוגעקומען ווי דער אייבערשטער האט געבויעט ביי אידישע טאכטער ווי דארט פונקט צוגעקומען וואסער נאר אז די אידישע טאכטער האט זיך מוסר נפש געווען און זי האט נישט געוואלט וואוינען מיט איר מאן ווייל זי האט נישט געהאט קיין מקווה ווייל די יוונים האבן נישט געלאזט איז דאס דער מסירת נפש האט געמאכט דעם וואסער איז דאס איז אלץ א מקווה וואס דאס איז געמאכט געווארן דורך א נס איז על כל פנים האב איך נאר געוואלט צולייגן דא דער תולדות אברהם יצחק האט זיך ארויסגעצויגן אויף א פלאץ וואס הייסט כנפי יונה. כנפי יונה, ס'איז אזא לעבן אראבישע דארף, בקיצור, און דארט האט מען געבויעט פאר היימישע מענטשן, מען האט געגעבן פאר די אלע גרויסע רעבעס האט מען געגעבן דארטן לאנד, כנפי יונה איז אויך געווען א נס, וואס איז כנף היונה? מען האט נישט געלאזט אז אידן זאלן לייגן תפילין, מען האט געזען ווי עפעס א איד איז געגאנגען מיט תפילין האט ער געזאגט ניין ניין דאס איז גארנישט דאס איז ער האט אנגעכאפט די פאר תפילין ס'האט זיך גענומען אוועק פליען, האט מען געזען ס'איז נישט קיין תפילין, ס'איז א כנפי יונה, עס איז אויך געווען א נס, די מסירת נפש מאכט דעם נס, על כל פנים דא קען מען זען א זאך וואס איז געמאכט מיט א נס איז אויך כשר לטבילה. דא האט איר ווי רעבעצן טייטלבוים, היינט הייסט זי שוין נישט רעבעצן טייטלבוים, זי איז געקומען מנחם אבל זיין, זי האט דאך נעבעך אויך געהאט א לאס, איר מאן נעבעך איז געשאסן געווארן אין מומביי, מען הערט אויף אירע ווערטער. וויפיל חיזוק זי גיט, מען זעט אז דאס איז א נישט סתם א פרוי, דאס איז א רעביצין פון זייער א חשוב'ן אפשטאם, דאס איז דעם דברי אמונה'ס אן אייניקל, הערטס עס אויס, יעצט ווען מען ענדיגט עס זאג איך אזוי, רבותי, והחי יתן אל לבו, מען דארף זיך נעמען אין הארץ, צום הארץ, מען זאל נישט צולאזן די טרייפענע פראגראמען, מען זאל נישט צולאזן אז מען זאל לערנען חלילה מינות וכפירה, מען זאל נישט צולאזן מען זאל טאטשן די קינדער חלילה, גיב זכר און אלע אנדערע עבירות, מען זאל נישט צולאזן אז מען זאל טאטשן מיידלעך, און זעטס מען זאל זיך פאררעכטן. יעצט הערטס אויס די הספד, די פאר גוטע ווערטער וואס זי האט געזאגט.
אין כלל ישראל איז אנטשטאנען נאך מער א מורא'דיגע זאך, ס'הייט עד להוציא את לבו, די גאנצע ענין פון קידוש השם שטייט קומט פון עקידת יצחק, נאך די עקידה אברהם אבינו איז אהיים געגאנגען, און דער עולם אין ארץ שפילט אלע אומות העולם און קאם אן, וואס, ווייל אייבערשטער טוט זיך אויף אברהם אבינו, און דא. און דא וואגט ער זיך איין מיט די מצוה וואס די בושה איז נישט פארגינען, און זענען געקומען צום אייבערשטן און געזאגט, מען קען מיינען און אונז ווייסן, שטעלן זיך שוין פאר אברהם איז דאך געווען א חכם, אז ער איז געגאנגען אויפן וועג אהין האט ער מסתמא געטראכט אז ביי די ענד גייט ער אים נישט שעכטן, במילא אזוי האט ער עס געקענט מאכן, האט דער אייבערשטער געזאגט, נישט אמת, איך בין מעיד, דער אייבערשטער ווייסט וואס טוט זיך בוחן כליות ולב, און ער ווייסט וואס טוט זיך אין הארצן און די מחשבה, ער איז געגאנגען האט ער געמיינט אז שעכטן, אבער כדי ענק צו פארשווייגן וועל איך במשך די דורות ווען איינער פון ענק פון די אומות העולם וועט הרג'ענען מיין א קינד אזוי ווי מ'זאגט פון אברהם אבינו וועט עס זיין א שלימות פאר עקידת יצחק אנשטאט דעם איז אנשטאט יצחק אבינו איז די קינד שטייט אז וואס איז די שלימות אז אברהם האט געהאט א מחשבה אבער בלא מעשה און דא האט מען א מעשה בלא מחשבה ווי זאגט א רשע פאר א בחור'ל שטעל זיך אוועק איי'ם גאנע קיל יו נאו דזשאסט סטענד אפ און יו נאו סטעי סטעי, סטעי סטרעיט אז ס'זאל געלונגען פונקטליך, מ'הארגעט אים אן אנצופרעגן, ס'איז דאך א פלוצלינדיגע זאך. די גאנצע עניין, ס'איז דאך אזוי הויעך, ס'איז דאך אזוי חשוב, אליין מ'זאגט ער איז געקומען אויף דער וועלט ווי זיי פלינט פארשטייען, די מאס יארן דאס האט ער געקענט לעבן, האט נישט געקענט לעבן איין טאג מער. כ'דענק ס'איז א חיזוק, כ'האב געליינט אמאל א מעשה פון א איד, איז אריינגעקומען צו א צדיק, ער האט אים געגעבן א קוויטל, און אויפן קוויטל האט ער געשריבן די גאנצע רשימה,

הער מיט אַכט יסומים רחמנא ליצלן. און איך געדענק ווי כ'האָב געטראַכט, מ'זאָגט דאָך אַז אַלעס וועלט מען זיך אויס, נו, מילא, האָב איך געזאָגט אַזוי, נו, רב לייבי שטייטל, אַז אַ פאַר זאָגט מען אויף דער וועלט, האָט מען אים געזאָגט, ווייסט, זיין אַ בחור, עסט וואוינען אין אַמעריקע, באָראָ-פּאַרקס לערנען דאָ, דאָרט, בקיצור, פאַר וועסטו חתונה האָבן מיט די קיוטעסטע ווייב פון דער גאַנצער וועלט, ווייל ער האָט געזאָגט איך בין די זיסטע לעדי, ער האָט געזאָגט נישטאָ קיין שענערע, ער האָט נישט געקוקט אויף פרעמדע ווייבער, מילא, האָט ער געזאָגט, איך בין די שענסטע פון דער גאַנצער וועלט, סאָ, גייסט באַקומען די זיסטע ווייב, און עסט איר אַזוי ליב האָבן, און אַלץ וועט זיין אַזוי גוט, נאכדעם ביי זיבן און דרײַסיק וועסטו געהארגעט ווערן אזוי אלט ווי יצחק אבינו איז געווען ביי די עקידה, וועסט געהארגעט ווערן, וועסט נאכדעם קענען גיין גלייך אין גן עדן, אבער ער האט געזאגט לעטס גאו! וואו! מחיה! וואס איז אזוי שלעכט? אבער איך האב דאך אויך געהערט מיין מעשה, מיר האט מען געזאגט אז איך גיי אם ירצה השם טאקע חתונה, מסתמא אזא גוט לעבן.

די בעלזער דרשן וואס אידישע וועלט איין המון רופט לה מעש ל די ווארט שמש איז די מעש זאל ווערן אליין געזונט שטייט אין זוהר הקדוש אז דער שמש דרייט זיך גאנץ שנה דא שטייט משה הערשל פלאמען הער מיך אויס ברודער משה גראלד שב פון א מינוט ליגט א געוואלד זאלסטו וויסן מאמע גרייט דיך מחזק און ער וויל דיך טון וואס ער וויל יעצט ער וויל דיר מזכה זיין זייט זיך מחזק און אויך שוין נעכטן געקומען זיך דערקונדיגן פון יעצט ביי זיין צד אויף די מאמען וויאזוי די מאמע איז און טאטע און מאמע.

גערעדט יעדן איינעם מען זאל וויסן אז די טרעינס אין ניו יארק איז אויך נישט ווערד קיין סאך, מען האט געלייגט אויף אונז א זיגל פון הימל מען זאל אונז רודפ'ן פאר אונזערע שלעכטע מעשים און אונז דארף מיר תשובה טון, הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי. ס'רייסט די הארץ די מעשה וואס דאס מיידל פארציילט, ס'איז א אידישע טאכטער, און אויפן טרעין האט מען זי נעבעך אטאקירט, איך וויל דער עולם זאל עס הערן, ווייל אפשר וועט דער עולם שוין פארשטיין אז מען דארף אנקומען צום אייבערשטן און אים נישט שפייען אין פנים און אין זיין תורה. עטס זעטס אן אפאר דאלער פון די גוים אבער אונז זעמער נישט סעיף מער. איך וויל עטס זאלטס עס אויסהערן. מיי נעים איז לי ענד אם איי וואנט טו שער וויט יו א סטארי. איי וואס אן א סאבוועי קאר אן מיי וועי בעק האום פראם ען אינדאקשען סערעמאני פראם קאלעדזש עז סון עז ווי ענטער די סאבוועי קאר דער וואס א וואמען דער סיטינג וויט אלל אוו הער בעלאנגינגס אן די בענטש סאו איי אסק הער קיינדלי איף שי קען רימאוו הער סטאף שי סעד נאו נאובאדי סיטס העיר דער וואס א סיט אין פראנט אוו דעט וואמען דעט וואס עוועילעבל איי טוק א סיט ענד.

וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז מען זאל אויכעט מאכן אז נישט נאר א פאראמעדיק און נישט נאר הצלה זאל לויפן, וואס איז שלעכט אז יעדעס מיידל אין סקול און יעדער יונגל אין חדר קען די אלע זאכן? דער'ס נאטינג ראנג, ס'איז מעדיקל. שטעל דיר פאר א טיטשער, נײַן און צוואַנציק יאר אלט, זי האט צוטון מיטן הארץ, און מען האט נישט געוואוסט, און זי האט געכאפט אזא הארץ אטאק און זי איז געווען טויט, און צוויי יונגע חברה פון איר קלאס, צוויי יונגע סטודענטס, און זיי האבן איר געגעבן די ריכטיגע פאנטשעס אין הארץ. זענען ביידע נישט מער ווי זיבעצן יאר אלט און זיי האבן געסעיווט איר לעבן, ס'איז געקומען די פאראמעדיקס האבן זיי געזאגט ווען נישט דאס וואלט זי געווען שוין היינט טויט, רבותי לאמיר טוהן קאנסטראקטיוו און פארגעסן פון די אלע בולשיטס, די רבי מיט זכרונו מיט לברכה מיט א יארצייט מיט מען מאכט יעצט א. א יום הצלה, א יום הלצה פונעם רעבן, מאכטס עס חוזק, עטס נעמטס טרייפענע פראגראמען, און ס'וואלט גארנישט געווען שלעכט ווען היטלער וואלט ענק אויכעט אראפגענומען פון די מעפ, עטס זענטס מחלל שם שמים, ס'וואלט גארנישט געווען שלעכט, טראסט מי, עטס האטס גענומען דעם רעבנס שטיל, עטס האטס עס אריינגעלייגט אין צואה אריין. עניוועי, לאמיר אנהייבן צו לערנען נארמאל מיט די קינדער, און לאמיר אונז נישט לאזן די פאר פרומע משוגעים זאלן פירן די שטאט. ווייל זיי האבן עס נישט גוט געפירט. זעהטס דאס וואס איך טענה? מ'האמער א קאמיוניטי, קאמיוניטי, קאמיוניטי, מ'האמער גארנישט. הערטס דאס א נערוון קראנקע פרוי קאלט אריין און קיינער באדערט זיך נישט אצוקאלן אפילו די עזרת נשים מ'זאל זי נעבעך אריינפירן אין שפיטאל, זי דארף האבן א סיריעס דאקטער רייט עוועי. אזוי זעהן מיר אונז אויס. און וואס זאגט איר נאך איי עם סארי? וואס? עס האט זיך מיר אפגעהאקט, נאכאמאל, וואס זאגט איר? אז די צדוקים און העלעניסטן אזוי ווי די ציוניסטן. אקעי. איטס א דיפרענט ערא איז דא א אנדערע נאמען ס'איז די זעלבע זאך זיי האבן געהאלטן זייער זייער גאנצע בעליף איז געווען די כוחי ועוצם ידי. אקעי. וואס די ציוניסטן און אויך איז די כוחי ועוצם ידי. ריכטיג. איז במילא דארף מען זעהן דאס אראפצונעמען. זיי שטופן זיך אריין שטופן אין די אינטערנעט איז זייער פאסיג פאר זיי. אבער זיי ווילן אנרעדן די היימישע עולם אז ס'גיין אויף די אינטערנעט און לערנען עס איז דאך קיין לערנען צו האבן צו האבן די די די צו לערנען צו די האנט בשית לבית נחת ודרך. יא? אקעי. דאס איז זייער דאס איז מיט דעם כאפן זיי אריין. ערליכע אידן, מען גייט אויף די אינטערנעט מען לערנט אויף דעם, קודם כל איז די אינטערנעט דאך אסור. אקעי.
ציונות איז אסור, סאו דעי אר ע ווערי גוד פעיר. אבער פאר איינצורעדן זיי האבן זייערע גוטע געווער, ס'איז לייק ע מאוס טרעפ. דאס מייזל זאגט איך וועל מיך נישט לאזן כאפן, איך וויל א שמעק טוהן.
פאר מעק. סאו וואס איז אייער פארשלאג? מיין פארשלאג איז אז מען זאל אויך טון פון די טאג מען זאל ארויסנעמען די ארטסקרול דערפון, אבער נישט נאר די ארטסקרול, מען כדי צו וויסן צו פארשטיין בעסער, איך זעה איך האב א ברייטע מח, דארף מען לערנען די ויואל משה אין אידיש, דווקא אין אידיש, און מעק האט שוין געלערנט ויואל משה, באט איך האב שוין געטראפן גענוג ציוניסטן וואס האבן געלערנט ויואל משה, עס איז צו טיף פאר די היינטיגע צייטן, סאו איי פיל יו ניד סאמטינג מאר. קלער און ארויסגערעדט, אויסגערעדט, אזוי ווי די רבי האט אויסגערעדט די חומש, יא? יא. יא, סא מען דארף מער אויסרעדן דעם חומש ויואל משה, ווערי בקיצור, אין א גרינגע שפראך פאר מיידלעך פאר יונגלעך פאר מענער און פאר פרויען, די ויואל משה אין אידיש, יו געט איט פראם פראם הוצאת ספרים, וויטש אין וויליאמסבורג, הוצאת ספרים דיס איז קאלד, סא הייסט עס נאר אין ענגליש.

די ציוניסטן, עס איז ערגער ווי עבודה זרה, ס'איז אזוי ווי די עגל. יא, פונקט די וואך האב איך געזען אז ראש חודש איז אויף מכפר צו זיין אויפן וויירוס, און ראש חודש איז די יום טוב פאר די פרויען ווייל די פרויען האבן נישט געוואלט האבן א חלק אין דעם עגל. און אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום, ער האט געוואוסט אז די פרויען וועלן נישט פאלגן, וועגן דעם האט ער זיך געוואגט צו שיקן די מענער צו די פרויען כדי אפצושטופן דעם עגל ווילאנג משה רבינו וועט צוריקקומען. יא, און וואס איז געווארן? ס'איז געווארן געשלעג. וואר ביטווין האזבענד ענד ווייף, אז די מאן האט זיך אראפ געריסן די אויעררינגעס פון די פרוי איז זיך געגאנגען בלוט, די פרוי האט זיך געלאזט, און וואס איז פאר ס'איז געווען קולות וברקים, איז במילא איז עס טאקע יום טוב פאר די פרויען, און אנשטאט די פרויען זאלן באשטראפט ווערן זיי האבן עובר געווען. וואס זיי האבן עושה רצון בעלה האבן זיי באקומען א ריווארד, און דאך איז ראש חודש די צייט וואס די אייבערשטער איז מכפר, דארף מען וויסן אז אז אהרן הכהן האט געטון א גוטע זאך, אפשר איז מען זיך אוהב שלום רודף שלום גאר גערוידעפט דעם שלום, איף יו וואנט לוק עט איט דעט וועי, אבער ער האט געמאכט שלום צווישן כלל ישראל און די רבונו של עולם. יא, ער האט געמאכט שלום צווישן כלל ישראל און די רבונו של עולם. יא איי'ל ריפיט אגעין אז ראש חודש איז א צייט ווען די אייבישטער איז מכפר. דארף מען זעהן, מ'האט פרובירט דריי מאל, מ'דארף איבערלערנען פיר מאל כדי צו קענען געדענקען רייט? דארף מען זעהן אז די ארטסקרול שאטענסטין זאל ארויסגיין פון די אונזערע בתי מדרשים, זיי ווילן איינרעדן ערליכע רבנים אז זיי זענען פרום, נאר די פרינטער ארטסקרול איז נישט איז א ציוניסט.

האו דו איי נאו? ביקאוז דעי סעי מאדערס דעי איז גענוג פאר זיי. האו דו איי נאו? ביקאוז די שאטענסטין ארטסקרול קאלענדער רייט ניר די נעים שאטענסטין איז אן מאדערס דעי. דעי דאנט ניד איי זיי האבן א שבועות איז אויך נישט אזוי שלעכט צו עסן קרעפלעך און טשיז קעיק. באט זיי האבן זייער אייגענע יום הזכרון. ביי אונז מ'זאגט יזכור שלש רגלים. באט דאס איז ביי זיי גאר, זיי מאכן זייער אייגענע יום הזכרון א פיו דעיס ביפאר זייער יום העצבון.
כ'הער.
אקעי. יא, ענד דעי העוו די יום השואה, דעי'ר פאלנע ציוניסטן טו די ביגעסט עקסטענט, ענד אין די קאלענדער דעי שאו וואט דעי אר, ענד די גמרות העוו אלל די גוישע נעמען, א גוי געט זיך א אנדענק אין א גוישע פלאץ, א איד געט זיך א אנדענק ווי נישט איז א אידישע פלאץ סאו דאונט סעי אז סאיז א זכות פאר זייער נשמה סאיז א זכות איטס איטס איטס איטס יו נאו און ווער סלערנט פון זייערע גמרות גייט דאס רחמנא ליצלן צו די סטרא אחרא. סאו פליז פעס דעט ווארד אלאנג. יעס איי וויל אם ירצה השם. יא אם ירצה השם און מזאל זען ארויסנעמען פון אלע היימישע פלעצער און צו זאגן פאר די רבנים זאלן זיך נישט לאזן אריינשלעפן אז א ארטסקרול שאטענסטין איז פאלנע ציוניסטן.

פארטי ניינט סטריט, זי געוואלט אריבער גייען די גאס געווען יום טוב אנגעטוהן מיט ווייסע שירצן ווייסע טיכלס און שוין און א קאר שטעלט זיך אפ און זיי ווילן אריין שלעפן אין קאר איר העד גיר איז אראפ געפאלן האבן זיי געזעהן פריש געשוירענע האר ס'ערב יום טוב האבן זיך דערשראקן אה דעטס אנדערקאווער עידזשענטס אנדערקאווער פאליס זיי האבן שנעל אפגעלאזט און אוועק געפלויגן. ס'איז היינטיגע צייט איז אויך א אידישע פרוי געראטעוועט געווארן, באט ס'דאך לערנט מען אז ווער ס'ראטעוועט איין נפש איז מען געראטעוועט א גאנצע כלל ישראל, יא? אבער דא ביי די געשוירענע האר איז אויך איין אידישע פרוי געראטעוועט געווארן אין אונזער דור, איז אזוי ווי ס'איז געראטעוועט געווארן א גאנצע כלל ישראל, סא דער מעסעדזש איז אזוי וויכטיג. דזשאסט אין קעיס אין קעיס אז מ'דארף מסכם זיין יו ס'דא מסכם צו זיין דאס אויכעט באט איי בעליוו יו דאנט האוו טו בי מסכם. אקעי פיין. סאו אקעי באט עניוועי מיסטער אייזענבערגער שוד פליז קאל מי בעק ס'איז זייער וויכטיג פאר אים. מעג איך האבן אייער נאמען?
דייטש.

אמן פיין שכוח, אמת'דיג א שכוח. כל טוב. א גוטן און א ליכטיגן פרייליכן שבת קודש מיט א חנוכה, דער אייבערשטער זאל משפיע זיין פאר יעדן אלעס וואס מען ברויכט, קדושה, טהרה, רוחניות און גשמיות, אמן.